ווי אר קאנטיניואינג וויט די פראדזשעקט אויף ליקוטי שיחות, ווי גאנא לערן א שיחה טודעי אין פרשת חלק טז, פרשת שמות, און איט סעז דעט איז שיחה ה', די פיפט שיחה אויף פרשת שמות אין ליקוטי שיחות טז, און אלסא די סאבטייטל אויף קאלערט לייק דיס איז כ"ד טבת. און איטס אין חלק טז ווערי ווערי אינטרעסטינג און געשמאקע שיחה און די מאסט אימפארטענט טינג איז טו טינגס דעט ווי סי אין די שיחה וואט די רבי ברינגס אוט אין די אין די פירסט פעידזש און די סעקענד פעידזש ארעדי וואט איט מינס א נשיא בישראל און אבאוט די הסתלקות אויף די אלטע רבי דעט וואס מוצאי שבת און די גמרא סעז דעט מוצאי שבת איז ערב שבת איז סימן טוב לו און מוצאי שבת

און די רבי איז גאנע ברינג א קאנעקשן ביטווין שמות און די אלטע רבי, און די רבי איז גאנע סעי ווי שיין עס אנעדער ווי קענט יוז איט, און די רבי איז גאנע בי מחדש חידוש נפלא וואט מינס שמות, און די קאנעקשן ביטווין אלטע רבי און שמות, מעין טינג איז די לימוד, די די רבי, און די די הוראה די די רבי ברינגס אוט פרום דעט וואט ווי האב טו לערן, און אגעין אלמאסט לייק לעסט וויק אין די סעים ליין, האו טו ליוו אין גלות, הייער דען גלות, אקעי, וויר גאנע סטארט. אות אלף, דער צמח צדק שרייבט וועגן דער הסתלקות פון אלטן רעבן נאכן באשרייבן בקיצור די טלטולים וואס דער אלטער רבי האט דורכגעמאכט אנטלויפנדיג פון די צרפתים ביז צו זיין אנקומען אין דארף פיענע ערב שבת וישלח תקע"ג. עווריבאדי נאוז דעט דער אלטער רבי וויט די אדער גדולי ישראל העד א דיספיוט אר טו סעי א ארגומענט הו שוד ווין, די גדולי ישראל סעד דעט נאפאליען שוד ווין, די צרפתים, און דער אלטער רבי סעד ניין רוסלאנד שוד ווין, און דער אלטער רבי רען אוועי, אלדאו הי נאו

א סעקאנד טיים דען הי סעד וויר ראנינג ווער טו ראן סאו הי ווענט סטרעיט אר רייט און די אלטע רבי וואוק אפ הי סעד וואו זענט איר געגאנג זיי טאלד אים ווי ווענט טו רייט הי סעד און דיס איז וואט קאוזד די הסתלקות און אלסא די המשך אויף די סטארי ווערי אינטרעסטינג איטס כ"ד טבת א ליטל ביט אבאוט די אלטע רבי אלסא דעט ווען די ווען די רבי מהר"ש לאסט היז סאן און הי איז בעריד אין די סעים אוהל אויף די בעריד אין די סעים אוהל אויף די אויף די אין די סעים אוהל אויף די צמח צדק. סא און דער רבי מהר"ש וואס ווערי הארטבראקן און דער צמח צדק ראוט א מצבה און הי טאלד אים וויי אר יו וויי אר יו סא אין סאטש א סיטשועישן הי הי קעים טו פיניש אפ די טיים די די אלטע רבי וואס ספאוזט טו ליוו און הי פעסט אוועי ביקאוז אוו דיס סטארי און איט סעז אן איט אן א סעווען יער אולד בוי איט סעז א גאון א מקובל אנבעליוועבל ווארדס דעט דער צמח די דער צמח צדק ראוט אן דיס מצבה אויף די רבי מהר"ש'ס סאן עניבאדי רימעמבערס היז נעים הי קעים אוט אוו מיי מיינד נאו.

דער איז דיס בוי אברהם סענדער און אלזא אקראס פרום די צמח צדק איז דער אלדעסט סאן אוו די צמח צדק דעט דיס איז די רעבעס זיידע און די רבי מהרש איז די רעבעצענס זיידע ווערי אינטרעסטינג נאטינג נאבאדי עלס אנלי דעי העוו דעי אר אין די סעים אין די סעים איווען די צמח צדק'ס רעבעצען איז איז נאט אין דער שיז שיז אוטסייד ביי די ווינדאו ביי די צמח צדק'ס קבר דער איז א ווינדאו און שיז אוטסייד אוו דיס ווינדאו. עניוועי, סאו ווערי אינטרעסטינג אבאוט די אלטע רעבעס ראנינג אוועי פרום דער ענד דען איז פינישינג אפ קוואטעישאן פרום די צמח צדק במוצאי שבת קודש די שמות כ ג אויר כ ג שבת וואס כ ג טבת אויר ל כ ד טבת סאנדעי וואס כ ד טבת כחצות שעה י א עלעווען טערי עט נייט נשבה ארון הקודש מאור ישראל משיח השם וכו' אקעי ס'איז ידוע אז אלע מועדי השנה ויש לומר שעל דרך זה אויך ימי צדיקים במילא ווי לערן א ליטל פירסט אין די אידיש און דען די אינגליש וויל עקספלעין וואט איט איז באט איטס נאט אימפארטענט גיב איט אין א דאבל ס'איז ידוע אז אלע מועדי השנה ויש לומר שעל דרך זה אויך ימי צדיקים במילא אויך ימי הולדת און ימי הילולא פון צדיקים אין פוטנאוט נומבער פאר ראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת וישב דעט הי ברינגס דער דעט עניטינג דעט איט קאמס אוט אין דיס וויק ווען איט קאמס שבועות יע, שבועות איז לעטס סעי טוסדעי, און דער איז אן א טוסדעי, דער איז, דער איז א פרשה אויף דיס וויק, וואטס די קאנעקשן וויט די פרשה וויט שבועות, ווי מאסט פיינד א קאנעקשן, פורים העז היז פרשה, פסח העז היז פרשה, עווריטינג, און דער רבי איז עדינג אן היר סאמטינג עלס, ווערי אינטרעסטינג די פירסט טיים דעט איי סי איט, שעל דרך זה, במילא אויך ימי הולדת און ימי הילולא פון צדיקים וכיוצא בו, העוו טו בי סאמטינג פיינד אין די פרשה א קאנעקשן וויט דיס טינג, האבן א שייכות צום תוכן פון דער פרשה אין תורה וואס מ'ליינט דעמאלט.

סעד מען דארף לעבן מיט דער צייט מיט דער פרשת השבוע, סאו איף יו העוו טו ליוו וויט די פרשת השבוע איי מאסט פיינד א קאנעקשאן ביטווין כ"ד טבת ענד די פרשת שמות. די רבי איז פינישינג אפ ובענייננו, הגם אז די הסתלקות פון אלטן רבין איז געווען אור לכ"ד טבת, ענד אין די קאלענדער עז ווי קאונט איט פראם שקיעה אר פראם צאת הכוכבים איז אלרעדי כ"ד, דיס איז סאמטינג ווערי אינטרעסטינג און די צמח צדק איז הינטינג סאמטינג היר איז היידינג סאמטינג היר איז טעלינג אס סאמטינג היר דעט ווי העוו טו לערן הי סעד די רבי סעז הי דייד כ"ד טבת וואס איז אויסגעפאלן אין יום א' ווען ס'איז אלרעדי פרשת וארא און ביי מנחה שבת ווי אלרעדי לייענט אין שול פרשת וארא דערפון אבער וואס דער צמח צדק האט זיך נישט באגנוגנט מיט אנצייכענען בלויז דעם זמן פון אור לכ"ד טבת הי דידנט סעטיספיי הימסעלף וויט רייטינג דזשאסט כ"ד טבת ענד נאט איווען הי וואזנט סעטיספייד איווען טו רייט מוסיף זיין דער טאג פון דער וואך. רייט? הי רייט מוצאי שבת קודש, נאו, באט הי וואס נאט סעטיספייד און הי עדס אן סאמטינג ווערי אינטערעסטינג און סאמטינג פאזלינג, נאר ער גיבט אויך צו אז ס'איז געווען במוצאי שבת קודש דשמות. און נאכמער, נאט אנלי ענאף דעט הי עד מוצאי שבת קודש שמועס, ער איז דערצו נאך מוסיף אז שבת קודש שמות איז געווען כ"ג טבת, הי וואנטס טו טעל אס סאמטינג היר אבאוט שבת שמות ענד כ"ג שבת שמות, דעטס וואי הי סעד עגען כ"ג טבת אלסא, דערס נאטינג אבאוט כ"ג, דערס אנלי אבאוט סאמטינג אבאוט פרשת שמות, באט די עדישאן דעט הי פוטס אן כ"ג טבת איז טו עמפעסייז דעט איט וואס אין פרשת שמות אן שבת. איז דערפון פארשטאנדיג אז די הסתלקות האט א שייכות אויך ובעיקר צו פרשת שמות, וויי איז בעיקר?

און איף דער וואס א יום טוב און יו דידענט דא החלטות טובות און עווריטינג פאר די יום טוב סאו יו קוד דא איט אן שבת און שבת מיניה מתברכין כולהו יומין סאו דעטס א שייכות צו שבת בפרט דער רבי איז עדינג אן איווען סאמטינג מאר אז דער גענויער זמן ההסתלקות איז געווען ווי דער צמח צדק שרייבט כחצות שעה י"א איי טינק איטס עוועריבאדי וואלט עגרי איטס עלעווען טערטי נאו?

פון דער הסתלקות צו פרשת שמות דווקא ווי סי דעט די הסתלקות וואס בעפאר חצות בעפאר חצות ווי סטיל העוו די ענינים אויף שבת וואן טינג דעט ווי רימעמבער ווי סעי קריאת שמע שעל המיטה ווי סעי וויטאוט תחנון און עווריטינג סאו דער רבי איז סעי ווי העוו טו פיינד א קאנעקשאן ביטווין שמות ענד

וואז אלסא מוצאי שבת קודש? דער רבי איז אינטערעסטינג וואט ער ברענגט זיי אויף דיר. ויש לומר טעם ההוספה ובהקדים תמיהה, וואי איז דער צמח צדק עדינג אן דעט וואז מוצאי שבת קודש, הרי לכאורה הרי זה הדגשה לגריעותא, איט שאוס מי סאמטינג דעט איטס נאט א מעלה, איטס א חסרון, על פי מאמר רזל כתובות קג עמוד ב, מת בערב שבת סימן יפה לו, ומוצאי שבת סימן רע לו. סאו וואי דו יו העוו טו מענשן איט, דאנט מענשן מוצאי שבת, איט וואז מוצאי שבת, באט דאנט מענשן איט. הדיוק בזה הוא ווערי געשמאק, בערב שבת סימן יפה לוי, דעטס די הדגשה, די גמרא דאזענט סעי מת בערב שבת סימן יפה, סימן יפה לוי, וואט דאז איט מין, וכפירוש רש י, וואי וואי איז לוי, שיכנס למנוחה מיד, הי קאמס ערב שבת איז די הסתלקות, איז רייט אוועי גאוס אינטו גן עדן דער איז נאו גיהנום דער און עווריטינג איז דער, שיכנס למנוחה מיד. אבל עבור צאן מרעיתו, נאו דער רבי איז עדינג אן, אבל עבור צאן מרעיתו של נשיא ישראל, הרי אדרבה מכיון שבעת פטירת צדיקי עליון, דער אלטער רבי אין די קוואוט אין איגרת הקודש כ ז און כ ח, איטס אן עת רצון המתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה, איטס א איט געטס קאלעקטעד, עווריטינג דעט הי דיד איז שיינינג און לייטינג עט דיס טיים אוו די הסתלקות, און איטס עולה למעלה, דען איטס יורד למטה, און דער רבי איז עדינג אן, שמאיר חסד השם מעולם ועד עולם על יראיו פועל ישועות בקרב הארץ, ביי די טיים אוו די הסתלקות איז פועל ישועות בקרב הארץ, לכן דווקא במוצאי שבת כשמתחילה העבודה דימות החול בקרב הארץ זקוקים ביותר להשפעה ועזרה, דער דער דער דער אלטער רבי און די רביים ווען די די הסתלקות וואז, דער איז אין מוצאי שבת, א גאנצע אריכות אבאוט רבינו הקדוש אין גמרא, נאו ווער נאט גאנא גאו אינטו איט, באט ווי סי דעט ווען איט קאמס מוצאי שבת עז די רבי איז עדינג אן אין די הערה לעיטער,

ענין פון מת בערב שבת איז סימן יפה לו איז גיווינג איט עוועי ביקאוס אוו די חסידים אוו צאן מרעיתו דעט איטס מאטש בעטער פאר דעם איט שוד בי און די רבי איז עדינג אפ פינישינג אפ דער ניחא להם יותר שהמוצאי שבת של צאן מרעיתם יהיה בתכלית העילוי מאשר העילוי שלהם דעי פוט עוועי דער עילוי ווער גאנע גאו בעק טו פעידזש נאמבער וואן אן די באטאם. אין וואן אוו די פוטנאוט אין די שולי הגליון נאמבער טו אן די לעסט טרי ליינס דערס די סעווען תורות דעט דער רבי רשב הערד אין תרנ ב פרום די בעל שם טוב און איט סעז די פינישינג וואן אוו דעם איז אז אתם נשיאי ישראל וואס איר לייגט אוועק אייער תורה ועבודה בשביל טובת הרבים און די טיים דעט דעי קאוד דא לערן ענד דאווען און דזשאסט טו מענשין סאמטינג ווערי אינטרעסטינג דעט

אינטרעסטינג דעט דער רבי סעז ביי פארברענגען, דער רבי מענטשנט א סטארי דעט דער הייליגער בארדיטשובער סעט דעט דער בארדיטשובער סעט דעט היז נאט גאנע גאו אינטו גן עדן אנטיל משיח קאמס, הי קעים טו גן עדן, דער אייבישטער סעז איטס נאט די טיים יעט פאר משיח וואט דו ווי דו, ווי קענט ליוו די בארדיטשובער אוטסייד, סאו דעי אפענד אפ די ווינדאו אוו גן עדן ענד הי הערד די מלאכים סעינג קדוש קדוש סאו הי דזשאמפט אין טו גן עדן, און דער רבי סעט סאמטינג אנבעליוועבל, דער רבי סעט דער פריעדיגע רבי טאלד די סטארי און הי נו די עצה האט דער אייבערשטער דיר, סאו אבוויעסלי איז נאט גאנע לעט פאלן אים און אפן די דאר און נישט דזשאמפ אין. ענד אבוויעסלי די רבי טעסטיפייז אבאוט הימסעלף אלסא דעט הי נאו אבאוט איט און היז נאט גאנע דו איט, איי דאנט נאו וואט דעט מינס, באט היער ווי סי די סעים טינג, די רבי איז רייטינג סאו מאטש אבאוט מוצאי שבת און מוצאי שבת און מוצאי שבת, איט ג' תמוז וואס מוצאי שבת, ענד די גמרא סעיז אז ערב שבת איז סימן טוב לו, איי דאנט וואנט טו מענשן די אדער סייד וואט איט סעיז אין די גמרא, אקעי. אקעי צו אנדערסטענד דיס וואט איז די קאנעקשאן ביטווין שמות און כ"ד טבת ווי גאנע סטארט אין אות ב' די תוכן פון פרשת שמות איז גלות ושעבוד מצרים די רבי איז גאנע ווערי אינטרעסטינג דיווייד שמות איז וואן פרשה ויגש ויחי איז וואן סטארי און וארא און בא איז אנאדער סטארי סאו ווי העוו ווי העוו טרי טינגס ויגש ויחי איז די ענין אוו מצרים ביפאר גלות שמות איז אנלי גלות און וארא און בא איז ארעדי גאולה.

פרשת וארא און בא, הגם אז אויך אין זיי ווערט גערעדט וועגן די תקופת השעבוד פון די אידן אין מצרים, איטס סטיל, איטס סטיל גלות, פונדעסטוועגן זעען זיך שוין אן אין פרשת וארא די צייכנס אויף דעם אנהייב פון דער גאולה, אין פרשת וארא ווי סי ארעדי די סידס אוו די גאולה, ווי סי די מכות און עווריטינג, די אותות ומופתים וואס דער אויבערשטער האט באוויזן אין די מכות וואס ער האט געבראכט אויף די מצרים, ווי סי אל די מכות, אין בא איז דער א חלק אוו די מכות, אין וארא און אין בא. אויך דער שעבוד גופא איז דאן געווארן גרינגער, איטס בראט דאון דעט ביי עוורי מכה די מצרים וואס ארעדי א ליטל לעס אין די שעבוד ענד ווי האב איוון מאר און נאך מער חזל זאגן אז בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים דעי קעים אוט אוו מצרים ט"ו ניסן און ראש השנה סיקס מאנטס ביפאר פיניש נאו מאר שעבוד סאו ווי סי דעט ווי האב ארעדי די נאט אנלי די סידס ווי האב ארעדי ממש א פארט אוו די גאולה מכות ענד די ענד ברוך השם דעי דידנט ווארק ענימאר און על אחת כמה וכמה אין פרשת בא בא איז איוון מאר דען וארא וואס עס ווערט שוין דערציילט וועגן דער גאולה בפועל ממש ווען אידן קעים אוט אוו מצרים? דיס איז אלל ויגש ויחי און וארא און בא. דאקעגן פרום די אדער סייד אין פרשת שמות וואס דער וואס דער תוכן פון דער גאנצער סדרה באשטייט פון פרטים אינעם גודל וקושי השעבוד עווערטינג איז אבאוט קושי השעבוד ביז אנבעליוועבל ביז צום דערציילן אין סוף פון דער סדרה אז פרעה האט גוזר געווען לא תאספון לא תאספון לתת, איז נישט צו געבן אים תבן, תכבד העבודה על האנשים, ביז אפילו משה רבינו האט גע'טענה'ט צום אויבערשטן מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה, סאו נאט אנלי ווי העוו די שיעבוד אין אל פרשת שמות, באט ביי די ענד אוו פרשת שמות איז איוון מאטש מאר די עבודה דעט די תכבד העבודה דעט דעי דידענט גיוו אים האו טו מעיק די בריקס דעי העוו טו גא אנד לוק אנד משה רבינו אלרעדי קאמפלעינט טו די אייבישטער, יו סענט מי אנד יו מעיד אים איוון ווארס. און דערמיט נאו דער רבי זאגט ווי קוד עקספלעין ווערי סימפל קאנעקשאן ביטווין שמות און כ"ד טבת, און דערמיט קען מען מבאר זיין בדרך אפשר די שייכות פון דער הסתלקות פון אלטן רעבן צו פרשת שמות, און ווי וויל אנדערסטענד וויי די צמח צדק איז נאט מענשענינג וארא, מענשענינג כ"ג און מענשענינג שבת פרשת שמות, וויי, ווי דערמאנט פריער איז די הסתלקות פון אלטן רעבן געווען בעת'ן געפינען זיך אין גלות, און וארא איז ארעדי נאט גלות, וארא איז ארעדי א פארט אוו די גאולה, דעי סטאפט ווארקינג סאו הארד, ענד דער וואס די מכות ארעדי, ווי סי ארעדי די גאולה, און דער אלטער רבי פעסט אוועי אין ממש אין גלות, כלשון צמח צדק כשברחו מצרפתי והיה מטולטל עד ביאתו לפיענע, הי וואס מטולטל וואס דרייווינג און גאוינג טיל הי קעם טו כפר פיענע, און ווי די אלע פרטי הטלטול והייסורים ווערן באשריבן אין א בריוו פון מיטעלן רבי, סאו ווי אנדערסטענד דעט די קאנעקשאן איז ווערי סימפל, ווי טאלקינג שמות ווי טאלקינג אבאוט גלות, דער אלטער רבי פעסט אוועי אין גלות. אות ג'. ס'איז ידוע וואס דער בעל ההילולא שרייבט וועגן דעם ענין פון הילולא והסתלקות, אז דעמאלט ווי מענשאנד איט אין די ביגינינג אוו די שיחה, אז דעמאלט זענען עולה למעלה כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו, איט לייטס און איטס שיינינג, אלל די טינגס דעט הי דיד אין היז לייף איז דען, און דאס ווערט נתגלה און מאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו, עז ווי סעד ביפאר, איטס פועל. ישועות בקרב הארץ, איטס עולה למעלה, און איט קאמס דאון למטה טיל בקרב הארץ. וויבאלד אז יעדער געשעעניש איז דאך בהשגחה פרטית, און על אחת כמה וכמה א זאך וואס פאסירט מיט א צדיק ונשיא הדור, עווריטינג איז בהשגחה פרטית, ענד ווי טאלק אבאוט נשיא הדור, איז דערפון פארשטאנדיג אז דאס וואס דער אלט- דעם אלטן רבינ'ס הסתלקות איז געווען אין גלות, ווי העוו טו אנדערסטענד, די ביקאוז די הסתלקות וואס אין גלות, איז דאס א באווייז אויף דעם קשר און פנימית'דיגער שייכות צווישן מעשיו ותורתו ועבודתו פון בעל ההילולא. ווען וואס די קאלעקט, ווען וואס קאלעקטיוו אוו אלל היז ווארק דעט הי דיד אלל היז לייף, ווען הי פעסט אוועי, ווער דיד הי פעס אוועי? אין גלות. סאו יו סי דעט דערס א שייכות צו גלות. ווערי אינטרעסטינג, ווערי געשמאק. וועלכע זענען עולה. מתגלה ומאיר בעת הסתלקות, און מיט דער מעלה פון דער עבודה אין זמן הגלות דווקא, איטס גאנע שאו אס סאמטינג דעט איט העז טו דו, דער אלטער רבי איז שאוינג אס די ענין אוו די עבודה אוו זמן הגלות דווקא, און דערפון איז אויך נשתלשל געווארן אין גשמיות אז זיין הסתלקות איז געווען אין גלות כפשוטו. ויש לומר אז דאס איז אויך דער טעם דער רבי סעד אינגאנצן סאמטינג עלס דעט ווי סי היער סאמטינג ווערי אינטרעסטינג וואט העפענד דעט הי פעסט אוועי דווקא אין גלות. ויש לומר אז דאס איז אויך דער טעם וואס דער לעצטער חג הגאולה פון י"ט כסלו, וואס דער אלטער רבי האט געפראוועט בחיים חיותו בעלמא דין, איז געווען אין דעם גלות ארט פון זיין הסתלקות, ווארום ווי דערמאנט פריער דברי הצמח צדק, איז ביאתנו לפיענע געווען ערב שבת וישלח וואס דאס איז געווען פאר י"ט כסלו, וויל אנדערסטענד אלסא די קאנעקשאן דעט היז לעסט י"ט כסלו דעט הי ליווד ווער וואס איט דווקא אין גלות. דזשאסט לערנינג פוטנאוט טווענטי פאר ביקאוז איטס אינטערעסטינג צריך עיון ברשימת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר דער פרידיגער רבי רייטס אין היז רשימות דבאו לכפר פיענע ביום השישי ח' טבת איט וואס ארעדי עפטער י"ט כסלו און דער רבי וואנטס טו ברינג אוט היער דעט דעט י"ט כסלו דעט דיס איז דער רבי איז גאנע ברינג אוט דעט דיס איז די מעין פוינט אוו די אלטע רבי'ס לייף איז י"ט כסלו ביקעים ראש השנה לחסידות, און בעפאר פעטערבורג און עפטער פעטערבורג, און די אין דזשעיל ווען הי וואז דער דער בעל שם טוב און דער און דער מגיד קעים טו וויזיט אים, און ווי נאו דעט דעי קעים טו וויזיט אים ממש ב ב גוף, עז די רבי רש"ב עסקד די פרידיגע רבי איף דערס רום איף דער וואס רום אין דיס סעל פאר טרי פיפל, ענד.

ענד הי וואס אין טלטול ענד אל די אדער טינגס וואט איז די וואט איז די מעלה וואט איז די אדווענטעדש וואט דאס איט שאו מי דעט היז לעסט יו ט כסלו הי וואס אין גלות די רבי איז עקספלעינינג ווארום וויבאלד יו ט כסלו די ראש השנה לחסידות די רבי נשמתו עדן אינאוועיטעד דעט ראש השנה לחסידות און ווי סעי לשנה טובה תכתב ותחתם בדרכי חסידות ובלימוד חסידות און איטס ממש ראש השנה ווי מענשענד דעט אלסא ווען ווי לערנד לעסט טיים ווי מענשענד די סטארי וויט די וויט די ר' חיים עוזר, חיים עוזר גראדזענסקי, דעי קעים טו הים ענד דעי טאלד הים, יו הערד די סטארי? די חסידים מעיד א נוטי א נו ראש השנה, דער איז א משנה ארבעה ראשי שנים הם, וואט קיין אוו וואט קיין אוו א נו ראש השנה, סאו הי טאלד דעם יא יא, ביי אס איט געטס לעס און ביי דעם איט געטס מאר. אקעי. ווארום וויבאלד איז די ראש השנה ראש השנה לחסידות, איז די נקודה התיכונה פון מעשיו ותורתו ועבודתו, פון די סאו ווער איז ווי סעיד ווען ווען הי פעסד אוועי קאמס די אלל היז לייף וואט הי דיד, ווער איז די מעין נקודה אוו די אלטע רעבעס ווארק? יו ט כסלו, וואס דאס איז פארבונדן מיט מעלות עבודה אין זמן הגלות כנזכר לעיל, דערפאר איז ווען קאמס טו שאו אס די מעלה אוו די עבודה אין זמן הגלות, דערפאר איז אויך זיין לעצטער יו ט כסלו, וואס דאס מיינט במילא דער העכסטער עילוי פונעם יום נעלה בתקופת חייו בעלמא דין, וויבאלד אז בכל שנה ושנה יורד ומאיר אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם, דער אלטער רבי איז אינאוועיטינג אין אגרת הקודש סימן י ד, דער אלטער רבי סעס דעט עוורי ראש השנה קאמס דאן א אור, אין תשי ב אר י ג ראש השנה ביי די פארברענגען, איי טינק איט וואס ראש השנה ביי די פארברענגען, איף נאט ביי א דיפרענט פארברענגען אין תשרי, די רבי סעד, עפעס א ווארט לייק לולא דמיסתפינא, באט די רבי סעד דעט, די רבי סעד דעט, עפעס א לידל, די רבי סעד דעט טודעי קאמס דאן א אור, דעט נאט די אלטע רבי, נאט די מיטעלע רבי, נאט די צמח צדק, נאט די רבי מהר ש, נאט דער רבי רש ב, נאט דער פריעדיגע רבי, העד איט, דער אייבישטער גיבס א אור חדש דעט נאבאדי העד, און גיבס אס די זכות טו העוו עוורי יער א ניו אור. חדש איז ווערי אינטרעסטינג, סאו וויבאלד עס קומט אראפ אור חדש, סאו די לעצט יו ט כסלו וואס א אור חדש דעט וואס נעווער דאן עס ראש השנה קאמס דאן א אור, קאמס דאן יו ט כסלו א אור חדש, סאו ממילא ווער וואס איט, דווקא אין גלות, געווען אין גלות, און נאך מער אינעם זעלבן ענד נאט אנלי עקארדינג טו די רבי עקארדינג טו די צמח צדק וואט הי רייטס ערב שבת וישלח, דעט איט וואס בעפאר יו ט כסלו, סאו אין דעם זעלבן גלות ארט וואו ס'איז געווען זיין הסתלקות.

שוין גערעדט פיל מאל אז דער נאמען פון א סדרה דריקט אויס מיט זיך דעם אינהאלט פון דער גאנצער סדרה, און איז עס נישט פארשטאנדיג אין אונזער ענין. איף יו טעלינג מי דעט שמות שאוס אן גלות, און האט אלע דיטעילס שאוס אן גלות, איי סי די אפעסיט. דאס וואס דער ווארט שמות אנטהאלט אין זיך איז לכאורה היפך, דער רבי אנדערליינט, היפך פון דעם ענין פון גלות מצרים, און דער רבי גיבט טרי ריזענס ווייל. ביקאוז, טרי טינגס, א', חזל זאגן ווי פריער דערמאנט אז כל זמן שאחד מהם קיים מאותן שירדו למצרים לא שעבדו המצרים בישראל, קומט דאך אויס אז דער ענין פון שמות בני ישראל הבאים מצרימה האט גאר נישט געלאזט דעם שעבוד פון מצרים. קאמפליטלי אפעסיט, יו קענט טעיק אוט, די תורה קוד האוו סעד, ואלה הבאים מצרים, וויטאוט מענשענינג די נעימס. באט וויטאוט מענטשנינג די ווארט שמות, ואלה הבאים למצרים, די תורה סעיס נא ואלה שמות, סאו וואטס די שמות מדגיש היר? די איידיע דעט עס עס לאנג עס וואן אוו דעם ליווס, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אלל די שמות איז נא גלות, און יו אר טעללינג מי דעט שמות שאוס דווקא אן ענין אוו גלות? בית, אנאדער קוועשן, אויך די באזונדערע הדגשה פונעם ווארט שמות גופא, די ווארט שמות גופא דאס וואס דער אויבערשטער האט זיי נאכאמאל געציילט בשמותן, איז דאך געווען, יו קוד קאונט וויטאוט וויטאוט נעימס אלסא, דער אייבערשטער קאנטעט דעם מיט די נעימס, להודיע חיבתן, רש י ברינגס דאון אן די פסוק להודיע חיבתן, וואס מיינט חיבתן? חיבתן איז היפך הגלות, וואס איז דער היפך פון גלות וקושי השעבוד פון די אידן, די וועלכע איז דערציילט אין דער פרשה, סאו יו טעלינג מי די שמות און כ ד טבת האבן א פאראלעל און קאן און קאנעקשן, איי סי די אפעסיט. און פוט אין נאמבער טרי, קוועסטשן נאמבער טרי, די שמות זענען גאר כמאמר חז ל, אל די שמות איז נאט אנלי דעט איט שאוס חיבתן און עווריטינג איטס א שעים גאולת ישראל נזכרו כאן די מדרש אן דיס אן דיס פסוקים סעט וויי דיד הי מענטשן היר די נעימס ביקאוס די אייבערשטער נאוס דעט יו גאוינג אינטו גלות היז מענטשנינג ארעדי די גאולה און איי ראוט איט דאון איי לוקט אפ די מדרש ראובן איז איט סעיס לעיטער פערדער די אייבערשטער טאלט משה רבינו ראה ראיתי בעני ראו ראו שמעון איז די לשון וישמע אלוקים את נאקתם וישמע סאו אל די נעימס די קאנטעט אל די נעימס באט די קאנעקשאן ביטווין גאולה ענד די נעימס

ווי גאנא אנדערסטענד דעט שמות העז אין עט די טו קאמפאנענטס גלות ענד גאולה און עטס נאט עטס נאט א סתירה עטס נאט א קאנטרעדיקשאן אות ה וביאור הענין ס'איז ידוע אז דער עילוי אין דער עבודה פון זמן הגלות באשטייט דערין וואס דווקא דעמאלט ווערט אנטפלעקט דער כח המסירות נפש פון א איד וואטס די עדווענטעדזש אוו די עבודה אין גלות ווען יו אר אין גלות בינג רעווילד די מסירות נפש מסירות נפש אוו א איד וואס נעמט זיך פון ווער איז קאמינג בחינת מסירות נפש פון בחינת יחידה שבנפש עצם הנשמה סאו ווער איז די רעוולעישן אוו עצם הנשמה? דווקא אין גלות. ווארום דער כח פון יחידה שבנפש, עצם הנשמה, דריקט זיך אויס בעיקר דארט אין די מצב וואו עס פעלט דער באנעם און הרגש אין אלוקות מצד די כוחות הגלויים פון דער נשמה, ווען דער איז א דארק ענד די נשמה איז נאט רעווילד און עווערטינג איז נאט גוד ענד דער איז אפרעסט און דעי דאנט לעט יו דו די מצוות און דאס, דען איז בינג רעווילד די עצם הנשמה. איז ווען היז התקשרות באלוקות איז דעמאלט נישט אזוי דורך די כוחות הגלויים נאר מצד דעם עצם פון א אידן. און דער רבי איז גאנא ברינג היר סאמטינג ווערי אינטרעסטינג און געשמאק, איי מין א חידוש, לכאורה א חידוש נפלא די דיפרענס ביטווין בית המקדש דעט וואס אורות און גילויים און עווריטינג, און גלות דעט דער אייבישטער העז די הנאה און די גילוי פון עבודה פון גלות איז דווקא ביקאויז דען איז עצם הנשמה, נאט די בית המקדש ווערי אינטרעסטינג און ווערי געשמאק, און דערפאר, נאו ווי סי, אינעם זמן ווען דער ווען דער בית המקדש איז קיים, און אלוקות איז מאיר בגילוי, יו קאם און יו סי די עשרה ניסים און עווריטינג, איז אויך די עיקר עבודה פון אידן געווען מצד כוחות הגלויים, איי סי אלוקות, סאו איי סערוו די אייבישטער, איטס א ווערי סימפל טינג, סאו האו דו איי סערוו די אייבישטער מיט כוחות הגלויים, זיי האבן דערהערט, דעי אינטערנעלייזד אלוקותו יתברך אין די כוחות פנימיים וגלויים פון שכל ומידות, וויבאלד דאס איז אן עבודה שעל פי טעם ודעת והרגש, דעי סערווד די אייבישטער על פי טעם ודעת והרגש, איז דעריבער נישט נרגש אין דער עבודה דער כח פון יחידה, ס'נאו יחידה דער, איטס גילויים. דווקא אין זמן הגלות, ווען דער אור אלוקי איז בהעלם והסתר, דוד המלך סעז אותותינו לא ראינו ולא אתנו יודע עד מה, און עס זיינען דא העלמות והסתרים ונסיונות אויף דער עבודה פון תורה ומצוות, דעי דאנט לעט יו, דער איז אפרעשן, דעי דאנט לעט יו סערוו דער אייבישטער, דווקא דאן, ווען און ווייל ס'פעלט די ווירקונג פון די גילוי'דיגע כוחות הנשמה, דער איז נא, יו דאנט סי נאטינג, אותותינו לא ראינו, איטס דארק, וואט איז דען? ווערט נתעורר דער כח פון יחידה שבנפש, צו שטארקן זיך אויף די שוועריקייטן און נסיונות, דיס איז די אנלי וועי דעט יו קוד אווערקאם די נסיונות,

עצם אוו די נשמה, און דאס איז געווען נאט אנלי דעט באט איטס אלסא א הכנה א פרעפערעישאן צו מתן תורה, וואס אויך דער תכלית פון מתן תורה איז צו ממשיך זיין אלוקות אין דברים גשמיים וועלכע זיינען תחתונים, און דורך תורה ומצוות זאלן אויך זיי ווערן א דירה לו יתברך ווייל דווקא אין דעם דריקט זיך אויס דער עצם פון תורה. ווערי אינטרעסטינג, אלסא ווערי אינטרעסטינג נאוט דעט נאט אנלי דעט מצרים איז א הכנה טו מתן תורה, ביקאוס אין מצרים איז די גלות און דער איז רעווילד עצם הנשמה, תורה איטסעלף איז אלסא קאמינג טו רעוויל תחתונים, ווער דו ווי סי איט? ווערי סימפל, וואט וואס ביפאר מתן תורה? יעקב אבינו פוט אן תפילין, האו דיד הי דו תפילין? מיט די מקלות, וואט העפענד עפטער דעט? נאו קאנעקשאן ביטווין גשמיות און רוחניות, קאם מתן תורה איז בטלה הגזירה, עליונים ירדו למטה תחתונים יעלו למעלה, און דער אייבישטער סעז וירד הוי' על הר סיני ואל משה אמר עלה די קאנעקשאן ביטווין גשמיות און רוחניות קאמס דווקא טרו מתן תורה, ביפאר מתן תורה דער וואס נאו סאטש טינג.

אות ו'. דער אויבנגעמאנטער, דער אויבנדער זאג, דער אויבנגעזאגטער ביאור אין דער מעלה פון עבודה אין זמן הגלות, וואט איז, וואט ווי לערנט זשאסט בעפאר, דעט די אדווענטעדזש אוו די ווארק אין גלות, אז הגם ס'לייכט נישט דער אור אלוקי בגילוי, דער איז נאו אור אלוקי, און דאך ווערט דווקא דעמאלט נתגלה דער עצם הנשמה, אנלי דען איז בינג רעווילד די עצם הנשמה, איז מרומז אין דעם ענין פון שמות. נאו ווי גאנע ענסער האו קאם דעט שמות, לכאורה שמות איז נאט די ענין אוו גלות, שמות איז פארקערט, שמות איז די ענין אוו גאולה, שמות איז חיבתן של ישראל, וואט אר יו טעלינג מי, ווען עז לאנג עז וואן אוו די שבטים וואס אלייוו, און ווי מענשן דעיר נעימס איז נאט גלות, די רבי איז גאנע סעי דעט אין שמות ווי גאנע פיינד טו סעפרעט טינגס ווערי אינטרעסטינג אפעסיטס וואן פרום אנאדער, ענד דיס איז וואט ווי העוו גלות און גאולה טוגעדער. אין דער שייכות פון א נאמען צום מענטשן וואס טראגט דעם נאמען געפינט מען צוויי קצוות. דער רבי ברענגט דאון דעט דערס טו אפעסיטס, טו עקסטרימס, אין די אין א נעים. פון איין זייט זעט מען אז דער בעל השם צוליב זיך אליין נויטיגט זיך אינגאנצן נישט אין דעם נאמען. איף איי ליוו אין א דעזערט, איי דאנט ניד א נעים, וואט דו איי ניד א נעים פאר? נאובאדי איז גאנע קאל מי. מען נוצט עס נאר ווי א מיטל אז דער צווייטער זאל אים קענען רופן. איטס זשאסט א, וואטס א מיטל? א טול. איטס א טול דעט סאמבאדי נידס מי, הי קאלס מי. דאס הייסט אז דער נאמען איז לכאורה בלויז אן אויסערליכע זאך בערך פון מענטשן איטס סאמטינג איטס עקסטערנאל פראם מי ביקאז איטס איטס נאט מי איף איי ליוו אין א פלעיס דעט איי דאנט ניד איט איי דאנט ניד די נעים און דערפאר קען מען פון א נאמען נישט האבן קיין באגריף אינעם מהות פון די מענטשן

הפכיות'דיגע מן הקצה אל הקצה, קאוד בי ווערי סמארט קאוד בי ווערי די אפעסיט, ווייל דער שם שפיגלט נישט אפ די מהות פון בעל השם, פראם די נעים יו נאו נאטינג, נישט ווי דאס איז אינעם ענין פון אור וואס שפיגלט אפ דעם מאור, און פון מציאות האור קען מען האבן א השגה אינעם מאור, עס איז אפעסיט פראם אור און מאור, איף יו קאם אינטו א האוז און יו סי דעט דער איז סאם לייט, סאו איווען איף יו דאנט סי ווער די לייט איז קאמינג פראם, יו קען רייט אוועי סי איף איטס א קענדל,

פון דער צווייטער זייט אבער איז ידוע אז דער נאמען פון א מענטש האט א שייכות צום עצם האדם, ווי ער איז העכער פון די כוחות הגלויים שלו, הייער פון די כוחות הגלויים, ווער דו ביסט יעצט, די רבי איז גאנע טעל יו וואט איט איז, און איז דא הוכחה, איי האוו א פרוף, די הוכחה דערויף, בשעת מען רופט א מענטשן ביי זיין נאמען, גיט ער זיך א ווענד א קער בכל עצמותו, יו קאל סאמבאדי, הי'ז סטענדינג ביי די דאר, און הי לוקס אוטסייד און יו סטעי היר, יו סעי יענקל, הי טוירנס אראונד וויט היז האל באדי, עס העז טו דו וויט היז האל עצם, און דער רבי סעז איווען מאר מאר מאר מאר פאר אס טו אנדערסטענד וואט איט מינס דעט א נעים איז קאנעקטעד טו יו ווען א מענטש חלש'ט רחמנא ליצלן און סאמבאדי איז פעינטינג וואס דאס מיינט אז דער חיות הנפש איז אין א מצב פון התעלמות און איז אפגעטראגן ווי געזאגט איט דאזענט איווען האוו חיות נאו איז א מיינוט חיות לעפט ווערט דער מענטש דערמינטערט האו דו יו וועיק הים אפ דורך דעם וואס מען רופט אים ביי זיין נאמען יו קאל הים ביי היז נעים הי וועיקס אפ סאו איי סי דעט די נעים איז איז ברינגינג דאון בעק די חיות דעט לעפט אים, וואס דאס איז א באווייז אז דער שם האט א קשר און רירט אן אין עצם חיות הנפש, און דערפאר האט ער בכח צו ממשיך זיין דעם חיות צוריק אין די כוחות הגוף, איז א פעינטעד האו דו איי ברינג איט בעק אנלי טרו קאלינג היז נעים, און דערין איז דא א מעלה אין שם לגבי אור, נאו ווי האב א אדווענטעדזש ביפאר ווי סעד דעט שם דאזענט שאו עניטינג אן די פערסאן ענד די אור שאוס וויטש מאור איוו ווי גאנע סי דעט שם העז א אדווענטעדזש אווער דיס שם לגבי אור ווייל כאטש פון אור קען מען וויסען דעם מאור פון דעסוועגן איז די אור נישט ממשיך דעם עצם המאור. א פארטיקל אוו די סאן נעווער קאמס דאון, די סאן איז אנלי די רעיז, די הארה, די סעים טינג איז היר אלסא, ביי די נעים יו קוד קאל עם ענד יו ברעינג היז האל עצם נאט לייק נאט ביי אור און מאור, אקעי. דאס הייסט, נאו ווי גאנא אנדערסטענד עקזעקטלי וואטס גאוינג אן היר וויט שמות, אידער איטס גלות אר איטס גאולה, וואט איז איט? ביקאוז ווי נאו שמות איז די טו אפעסיטס, די טו עקסטרימס, ווי גאנא אנדערסטענד איט. דאס הייסט אז דער עצם פונעם אדם דריקט זיך אויס דווקא דארט וואו עס זעט זיך נישט קיין גילוי'דיגע שייכות צום מענטשן. ווער דו איי געט היז עצם הנפש ענד וועיק הים אפ מיט סאמטינג דעט איטס נאט רילעיטעד טו טו היז עצם מיט א נעים. לדוגמא ווי גערעדט פריער אין די מעלות העבודה פון זמן הגלות, ווען איז די עבודה פון זמן הגלות, וואט איז איט ריווילינג? די עצם הנפש, די סעים טינג היר, אז דער עצם פון א אידן ווערט נתגלה דווקא אין דעם העלם והסתר פון זמן הגלות. מאסט אימפארטענט טינג וואט די רבי ברעינגס אוט איז די עבודה, די אלטע רבי וואנטעד טו שאו אס מיט די הסתלקות אין דער מיט עווריטינג, די עבודה, מעלה אוו עבודה אין גלות, ענד אבוויעסלי גלות איז נאט א פערפעס פאר איט סעלף, צו ברענג די געין אוו די גאולה פון דעם. אות ז', על פי כל הנ"ל איז מובן דער קשר צווישן מעשיו ותורתו ועבודתו פון בעל ההילולא, מיט דער מיט דער מיט דער מיט מיט דער פרשה שמות, דער ענין פון גלות, נאו וויל אנדערסטענד איט, ס'איז ידוע אז כשם ווי ס'איז דא די בחינה יחידה אין נפש האדם, אזוי איז אויך פאראן אזוי איז אויך פאראן בחינת יחידה אין תורה ווי העוו גילויים און ווי העוו יחידה שבנפש און ווי סעד בעפאר דעט תורה און גלות איז רעווילינג די עצם הנפש און תורה איז רעווילינג ווען איז בינג תורה רעווילד דווקא למטה בתחתונים דעט ווי טעיק א תחתון און ווי עלעוועיטינג אים, נאו ווי גאנא סי דעט אין תורה איטסעלף איז אלסא יחידה, וואט איז, וואט איז איט? תורת החסידות. און דער עיקר גילוי פון בחינת יחידה פון תורה איז אין חסידות חבד, ביקאויז חסידות חבד איז ברינגינג דאון אין א אנדערסטענדינג וויט משלים פון גשמיות, טו אנדערסטענד די הייעסט לעוועלס דעט דער איז אין אין אין עולמות העליונים. ווי דער בעל ההילולא האט מגלה געווען און אראפגעטראגן תורת החסידות אין הבנה והשגה, הי בראט איט דאון אין אנדערסטענדינג, בכדי דורך דעם צו קענען פועל זיין אויך אויפ'ן נפש הבהמית און חלקו בעולם. חסידות העסט טו קאם דאון אין הבנה והשגה, דען איט העסט א עפעקט אן די לאועסט לעוועל אוו די נפש הבהמית, ביז צו מהפך זיין זייער מציאות מן הקצה אל הקצה, ווייל דווקא אין דעם דריקט זיך אויס דער עצם פון פנימיות התורה, עצם פנימיות התורה איז טו העוו די עבודה דווקא למטה, סעים טינג איז היער אלסא, דאס הייסט, כשם ווי ס'האט זיך פריער גערעדט ביי מענטשן, די סעים עז ווי ספאוק ביי א פערסאן ביי הימסעלף, אז די התגלות פון יחידה עצם הנשמה איז דווקא ווען די כוחות הגלויים זענען אין א מצב פון העלם והסתר, רייט? דעטס וואט ווי עסטאבלישד ביי א פערסאן, אזוי איז בנוגע בחינת יחידה אין תורה אלסא, אז זי ווערט נתגלה דווקא דאן ווען זי דארף אויפטון אין די מדריגות תחתונות פון נפש הבהמית וחלקו בעולם, הו איז דואינג איט? דווקא דורך, דווקא דורך חסידות, איט קאוד בי דאן. און ווי דער פתגם פון בעל ההילולא, דער צמח צדק עסקט די אלטע רבי, וואס, וואס איז חסידות? סאו דער רבי עקספלעינד, דער רבי עקספלעינד אין, אין א שיחה, דעט, די פרידיגער רבי ליקוטי דיבורים, דעט דער צמח צדק נאו ווערי וועל וואט חסידות איז, הי נאו דעט איטס א, איטס א, איטס א, איטס א לימוד פון, פון אלוקות, איטס נאט דזשאסט אן עקסטרא פאו.

טו אווערקאם די בעד מידות. און דאס איז די נקודה משותפת פון מעלת תורתו ועבודתו פון בעל ההילולא און מעלת העבודה אין זמן הגלות נאו ווי סי די די די די קאנעקשן ביטווין כ"ד טבת און פרשת שמות אין ביידע טוט זיך אויף די התגלות פון בחינת יחידה אין בוט אוו דעם אין די ענין אוו גלות און אין די ענין אוו חסידות איז בינג רעווילד בחינת יחידה דווקא אינעם ארט וואס איז מושלל פון גילוי אור סאו ווי סי דעט גלות און חסידות אר מגלה די עצם אות ח' נאו די רבי איז גאנא גאו אין ווערי אינטרעסטינג אלסא העס טו דו וויט שמות אין די נעימס אוו די אלטע רבי ווי גאנא סי די סעים טינג אלסא אות ח' ס'איז ידוע אז די דרגה און עבודה פון בעל ההילולא איז מרומז אין זיין נאמען שניאור זלמן. שניאור איז מלשון שני אור, דער רבי ברענגט זיין פאעטרי באבלא קאמאן אויף, איי טינק איטס פראם די בעל שם טוב, יא? יא. עס איז ידוע אז די דרגה פון עבודה פון בעל ההילולא איז מרומז אין זיין נאמען שניאור זלמן, שני אור איז שניאור איז מלשון שני אור, טו טו לומינערס, און זלמן איז אותיות לזמן, און ביידע נעמען צוזאמען דריקן, ביידע צוזאמען דריקן אויס דעם חיבור פון שניאור מיט זמן, ווי גאנא געט די קאנעקשאן ביטווין שניאור ענד זמן. דער ביאור אין דעם שניאור מיינט ווי דער באר ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט וועגן דעם אלטן רעבן אז ער וועט באלייכטן די וועלט מיט די צוויי ליכטיגקייטן די ליכט פון תורת הנגלה און ליכט פון תורת הנסתר וואס איז דאס ווי עוו די איידיע אויף תניא פוסק ב ב ב שולחן ערוך הרב פוסק בנגלה דתורה און תניא פוסק ב ב בפנימיות התורה און דער אויפטו פון שניאור איז אין איין ווארט נאו ווי עוו סאמטינג ווי עוו טאקע ווי עוו טאקע די טו אורות באט דער איז די איידיע דעט איטס אין וואן ווארד וואט איז די איידיע אויף דיס איז אז ביים אלטן רעבן איז געווען די שלימות'דיגער חיבור פון נגלה און נסתר ביז זיי זענען געווארן לאחדים ממש דער אלטע רבי אינאוועיטעד דעט נגלה און נסתר איז וואן טינג הי מעיד דעם אינטו וואן וואס דער כח אויף דעם איז געקומען דערפאר וואס ער האט ממשיך און מגלה געווען דעם עצם מהות התורה יחידה שבתורה ווי סעד בעפאר דעט חסידות איז יחידה שבתורה עז ווי עוו יחידה שב ווי עוו א יחידה עוועריבאדי תורה אלסא איז א יחידה סאו טו יחידה הי רעווילד די מהות התורה וואס איז העכער פון אלע גדרים פון העלם וגילוי, און דערפאר האט זיך בכח צו מחבר זיין די ביידע אורות פון נגלה ונסתר דתורה, איף איי גא ענד איי לערן תורה עז שי איז למטה, סאו איי העוו שור שנגח את הפרה, ענד איי העוו עס לערן אבאוט אצילות סאו איז אבאוט אור אין סוף אבאוט א"ק ענד אל דיס טינגס, רייט? בשעת איי גא אפ טו די לעוועל אויף הייער, הייער דען די רעווילד תורה, דען נגלה דתורה און חסידות איז די סעים טינג. און דאס האט ער ממשיך געווען לזמן, נאו וואטס די קאנעקשן ביטווין שניאור און זמן, ער האט עס ממשיך געווען לזמן, וואס איז פארבונדן מיט עולם, עז ווי נאו דעט ווען דער אייבישטער קריעטעד די ווארלד, דער האט קריעטעד טו טינגס טוגעדער, רייט? ווען דער איז זמן, דער איז מקום, ווען דער איז מקום, דער איז זמן. סאו דיס איז וואס דער אלטער רבי בראט דאן, ער בראט דאן לזמן, וואס איז פארבונדן מיט עולם, אויך לשון העלם, זמן שאוז אן עולם, עולם האט דער אייבישטער געגעבן א נאמען די ווארלד עולם ביקאז אוו העלם, דאס הייסט אויך אין דער נידעריגער וועלט זאל לייכטן שניאור. עז ווי סעד בעפאר, דווקא אין די נידעריגע וועלט, דווקא למטה אור איט שוד בי שיינינג, די חיבור פון ביידע אורות, און דעמאלט דווקא קומט דער גילוי פון בחינת יחידה שבתורה, ווי גערעדט פריער, אז דער גילוי בחינת יחידה איז דווקא במדריגה הכי תחתונה, עז אין גלות אין דער מדריגה הכי תחתונה, דער איז בינג רעווילד די הייעסט לעוול אוו א פערסאן יחידה, אין אן ארט וואס איז נישט קיין כלי צו גילויים. אות ט', ווי גערעדט פיל מאל, איז דער תכלית הכוונה, אז אויך די עניינים של למעלה מהשתלשלות און פון כוחות האדם, זאלן קומען בגלוי, און אין א פנימיות אויך אין כוחות פון מענטשן, נישט נאר אין א העלמ'דיגן אופן ווי אין זמן הגלות. די האול איידיע אויף דעם איז דעט איט שוט קאם דאון רעווילד אין אווער כוחות פנימיים אין האו טו סערוו די אייבישטער, ווארום כאטש ס'איז דא די א מעלה אין דער עבודה אין זמן הגלות. וואס דעמאלט וואס דעמאלט ווערט נתעורר און נתגלה בחינת יחידה שבנפש, סאו איטס א עדווענטעדזש אוו די גלות, איז דאך אבער דער תכלית פון גלות, נאט גלות, די גאולה וואס קומט נאכדעם, און דורכדעם, דורך די גלות, through די גלות ווי געט צו גאולה, דאס הייסט אז דער גילוי בחינת יחידה פון זמן הגלות זאל מאיר זיין אויך אין די כוחות פנימיים פון מענטשן, אז אויך זיי זאלן זיין דורכגעדרונגען פון עצם הנפש איט שוד קאם דאון אלסא אין די רעווילט כוחות ענד עווריטינג שוד בי נאט אנלי דוינג מגלה עצם הנפש און מסירות נפש איט שוד בי אין א וועי אוו סערווינג די אייבישטער מיט תורה און מצוות ויש לומר בדרך אפשר אז דאס איז דער אויפטו פון בעל ההילולא אין תורת חסידות חבד דיס איז וואס דער אלטער רבי אינאוועיטעד אז עצם פנימיות התורה וואס איז העכער פון השתלשלות און טעם ודעת, וואס קען לכאורה גענומען ווערן בלויז בקבלה ואמונה, דער אלטער רבי טוק די תורה דעט איטס סאטש א היי לעוועל דעט יו קען טעיק איט אנלי בקבלה אור אין אמונה אין בעליוו, זאל אויך דאס אראפקומען בנגלה ובהשגה אין חבד שבנפש האדם, עס ווי סעד וואט חסידות דיד אין רעוועלעישאן עס די רבי מענשאנד דאס די גילוי יחידה שבנפש גילוי יחידה שבתורה, איז דווקא אין תורת החסידות, און דער אלטער רבי סטארטעד עט טו ביאינג רעווילינג עט בהשגה שוט קאם דאן אין חבד שבנפש האדם, און דורך דעם, סאו די איידיע איז נאט עט שוט בי אה עט שוט קאם דאן אין אין חבד שבנפש האדם ענד העוו ען עפעקט אן יו, דורך דעם פועל זיין אויך אויף זיינע מידות, ער זאל נתעורר ווערן מיט אהבה ויראה, און דאס איז מרומז אין דעם וואס די הסתלקות איז געווען מוצאי שבת קודש אור ליום א' דפרשת וארא, נאו די רבי איז גאנע קאנעקט די איידיע אוו עס ווי סעד ביפאר דעט גלות איז נאט א טינג פאר איטסעלף, גלות איז טו דעט, גלות איז פאר די גאולה ענד טרו גלות וויל קאם טו די גאולה, די רבי סעז ווי סי דעט די הסתלקות וואס אין מוצאי שבת קודש, עפטער אל ווען וואס די הסתלקות? א' דפרשת וארא, אבער וארא שטייט נישט בגילוי, איט דאזנט סעי, דער צמח צדק דידנט מענשאן איט, הי מענשאנד אנלי שמות, וואס דעמאלט האט זיך שוין אנגעהויבן רעדן וועגן דעם גילוי פון אני הוויה בחינת עצמות אין סוף, קאמינג טו טעל יו דעט יו העוו טו ברינג דאון די לעוול אין גלות, יו העוו טו ברינג דאון די לעוול אוו עצמות אור אין סוף אין אווער עבודה, ביקאוז איט סעז וארא וארא וארא רשי סעז וארא אל אברהם אל יצחק בקל שדי ושמי השם לא נודעתי להם, און דא אין וארא איז ארעדי אני השם, וואטס אני השם? עצמות אור אין סוף, וואס איז ביז דעמאלט נישט געקומען לידי גילוי,

ראיה איז גילוי דאס הייסט אז די בחינה ומדריגה וואס איז העכער פון השתלשלות איז אראפ געקומען לידי ראיה וגילוי באופן פנימי אל די טינגס דעט איז הייער פרום השתלשלות טרו חסידות און טרו און טרו גלות איז בינג רעווילד דער עצם הנשמה משיחות ומאמר שבת פרשת שמות תשכ"ד.